זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען היינט דף כד עמוד ב' אונז הייב מען אן דף כד עמוד א' די לעצטע שורה פון אונטן, די גמרא האט נעכטן געברענגט א מעשה א הוראה וואס ר' חנינא האט געזען ביי זיין רעבן רבי ר' יהודה רבינו הקדוש, אז ער האט תולה געווען תפיליו ב, תולה געווען תפיליו, און די גמרא ברענגט נאך א מעשה וואס ר' חנינא האט געזען ביי זיין ביי זיין נאך הלכות וואס וואס ער האט געזען ביי זיין גרויסן רעבן רבינו הקדוש, זאגט די הייליגע גמרא ואמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי די גמרא גייט יעצט אויסרעכענען פיר זאכן שגיהק.

כאדם שרוצה לישון שעמד משינה לכאורה רעדט מען פון א גענעץ ווען א מענטש איז איז אויפגעשטאנען פון שלאף אדער איז זייער מיד גענעצט ער און די צוויי זאכן האט רבי געטון אינמיטן שמונה עשרה ונתעטש ווי אונז האמיר לערנען אין די הוה אמינא פון די גמרא מיינט די עיטוש דא א נפיחה מלמטה און ורק איז ווי רשי טייטשט אז ער האט געשפיגן על גבי קרקע, אונז האמיר אויך זאגן אז דאס איז לויט די הוה אמינא, די עולם זאל געדענקן די רשי, וואס רשי זאגט דא על גבי קרקע, וואס קען זיין אז אין די מסקנת הגמרא טוישט זיך עס, מ'העט זען צוויי תירוצים אין די גמרא אז רק וועט נישט מיינען על גבי קרקע, און ממשמש בבגדו זאגט רשי להעביר הכינה העוקצתו, אויב האט ער געהאט א לייז, רבי איז געווען א מיליאנער, די גרויסע רבי, יא, איז געווען א גרויסער עושר, ער האט געהאט. סיקרעט סערוויס פון פון די רעגירונג, אבער זיין בגד האט געקענט האבן לייז אזוי האט מען אמאל געלעבט, איז אויב האט ער געזען א לייז אינמיטן שמונה עשרה איז ווי איך פארשטיי האט ער עס אזוי אראפגעפליקט און געשאקלט דעם בגד אז די לייז זאל אראפפאלן, אזוי זעהט מיר אויס די פשט, אנדערע זאגן אז ער האט גענומען פשוט די בגד און מיט די בגד האט ער מטלטל געווען דעם לייז עס זאל נישט ווערן טמא, איז און די אלע זאכן האט ער געטון און נישט מורא געהאט צו ממשמש בבגדו קען זיין א שאלה פון א הפסק צו די אנדערע זאכן פון גיהק פיהק ונתעטש קען זיין א פראבלעם אז ס'איז נישט קיין זאכן וואס מענטשן זאלן טון אינמיטן דאווענען זאגט אבער די רבי חנינא ווייטער אבל לא היה מתעטף אויב זיין טלית איז אראפגעפאלן לערנט רשי האט ער עס נישט צוריק אנגעטון נאר ער איז געגאנגען דאווענען נאר ער האט ווייטער געדאווענט שמונה עשרה ווייל עטיפת טלית דאס איז שוין צו א גרויסע הפסק אינמיטן שמונה עשרה און קודם זעט מען דא רבי'ס קאך, רבי האט אזוי געפלאקערט ביים דאווענען אז די טלית האט געקענט אמאל אראפפאלן. וכשהוא מפהק, דאס אונז האמיר אויבן געהאט אז ער האט מפהק געווען וואס אונז האמיר געטייטשט אז ס'מיינט א גענעץ, איז היה מניח ידו על סנטרו און ווי רשי טייטשט שלא תראה פתיחת פיו אז מ'זאל נישט זען ווי ער עפענט די מויל צו ס'איז א געוויסע כבוד לגבי שמונה עשרה צי ס'איז א געוויסע כבוד האדם פשוט אזוי ווי ס'איז היינט די סדר אז ווען א מענטש גענעצט איז לייגט ער די האנט אויף די מויל. עד כאן זענען די מנהגים וואס רבי האט מיקל געווען אינמיטן שמונה עשרה, גיהק פיהק ונתעטש ורק איז פיר און ממשמש בבגדו איז פינף. מיתיבי איך וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, המשמיע המשמיע קולו בתפילתו, איז עס א משמיע קולו רעדט מען נאך נישט פון קיין גרויסע קולות, מען רעדט אזויפיל אז אז ער קען זיך הערן. אז ער קען זיך הערן, הרי זה מקטני אמנה, ווי רשי זאגט אז דער מענטש זארגט זיך כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש, ער מיינט אז ווען ער דאוונט שטיל קען אים דער אייבערשטער נישט הערן ער איז ער מוז משמיע זיין א געוויסע קול, המגביה קולו, איינער וואס שרייט קולות וברקים בתפילתו ביים דאווענען, איז הרי זה מנביאי השקר וואס דאס איז שוין ממש כמנהג עבודה זרה, וואס זיי פלעגן האבן דעם סדר אז זיי פלעגן האבן דעם סדר אז זיי פלעגן שרייען, און איינער פירט זיך מיט דעם מנהג, פירט ער זיך כמנהג עבודה זרה. סאו לכאורה איז עס אויך, לכאורה איז עס אויך דעם ענין אז ס'זעט אויס ווי ער דארף, ער גלייבט נישט אז דער אייבערשטער איז א שומע תפילת כל פה, און ער פילט ווי מ'דארף עפעס אן אינטערווענשאן, ער דארף דא איינרייסן אויף א מורא'דיגע עקסטרעמע וועג.

המתעטש ווי אונז טומיר לערנען דערווייל איז סימן רע לו, ס'איז א שלעכטע סימן פאר אים, ויש אומרים ניכר שהוא מכוער, איז דא צוויי וועגן אין די ראשונים, אדער אז זיין תפילה איז מכוער, אדער פשוט אז זיין מאגן איז מכוער, ער איז נישט אויף א געזונטע מצב, ער איז נישט אויף א ריינע מצב, אז ער דארף צוקומען צו אן עיטוש אינמיטן דאווענען, און די ברייתא זאגט עס מיט א נעגעטיוו, סימן רע, איז אוודאי דאס א זאך וואס א מענטש זאל זען צו פארמיידן, הרק בתפילתו, איינער שפייעט. אינמיטן דאווענען האט שליימען ער דארף ארויסשפייען איז כאילו רק בפני המלך איז אזוי ווי ער האט געשפיגן פארנט פון א קעניג. האמער דא ממש די אלע פינף פיר זאכן וואס וואס מען האט אויסגערעכנט אז רבי האט יא געטון, האמער דא א ברייתא וואס טוט עס פארדאמען און זאגט אז א מענטש זאל עס נישט טון. איז גייט די גמרא פרובירן צו מסדר זיין די ברייתא, זאגט ער אזוי בשלמא מגהק ומפהק לא קשיא כאן לאונסו כאן לרצונו, אז א מענטש קומט ארויף א בירפ אדער ער האט א שטארקן גענעץ איז לאונסו איז קען מען נישט האבן קיין טענות און לרצונו מילא דאס דאס האט ער געזען ביי רבי לרצונו איז דאס די ברייתא זאגט אז ס'קומט פונעם רצון פון א מענטש איז דעמאלטס ווערט עס פראבלעמאטיש אלא מתעטש אמתעטש קשיא ווי רש י טייטשט אז יעדע יעדע יעדעס מאל וואס א מענטש איז מפיח מלמטה איז עס לאונסו ס'איז נישט קיין זאך וואס איז תלוי בבחירתו פון א מענטש אויב אזוי קען איך דאך שוין נישט מאכן דעם חילוק צווישן לאונסו און לרצונו וויאזוי גיי איך מסדר זיין רבי'ס הנהגה אז עס זאל שטימען מיט די ברייתא? ענטפערט די גמרא לא קשיא כאן ממעלה כאן ממטה, די גמרא טוישט אז דאס וואס כ'האב גערעדט פון רבי אז רבי האט מתעטש געווען בתפילתו אינמיטן שמונה עשרה, יענץ איז געווען ממעלה, וואס מיינט ממעלה? איז ארטסקראל טייטש דורך די נאז, דורך די נאז מיינט אז ער האט בלאזן די נאז, די מתיבתא טייטש הפחת הפה, כ'ווייס נישט פון וואו זיי ביידע זיי נעמען עס, זיי געבן נישט קיין מראה מקומות, על כל פנים אפשר מיינט עס היסן, סניזן, דורך די נאז, נישט קיין עיטוש

אזוי ווי די קומט וואס אונז האבן יעצט געהאט אין רבי צו ס'מיינט היסן, סניזן, בלאזן די נאז, איז סימן יפה לו, ס'איז א גוטע סימן, פארוואס? ווייל כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה כך עושים לו נחת רוח מלמעלה, און פארשטייט זיך די כוונה פון די תירוץ פון די גמרא איז אז כ'רעד דא פון מלמעלה לאונסו, די קשיא איז געווען אז ווען מ'רעדט פון עיטוש דלמטה גייט עס אלץ זיין לאונסו, אזוי איז רשי מסביר, איז יעצט כ'האב עס צוטיילט צווישן מלמעלה און מלמטה, איז מלמעלה פאסט זיך שוין יא לאונסו ווען א מענטש סניזט סניזט ער, ס'איז נישט ס'איז נישט בידו, מילא איינמאל ס'איז איינמאל ס'איז לאונסו איז שוין נישט קיין פראבלעם, און אז מ'טוט אים א נחת רוח פון הימל איז סימן יפה לו, אין אנדערע ווערטער האבן מיר יעצט ממש צוויי קעגן געזעצטע זאכן, ממעלה איז סימן יפה לו ווייל ס'איז לאונסו וממטה הגם ס'איז לאונסו איז סימן רע לו. ווערט דאך יעצט די שאלה פארוואס איז סימן רע לו? ס'איז דאך לאונסו. איז דא דא זייער א אינטערעסאנטע רשי, איך מיין די מגן אברהם איז אזוי מסביר רשי, איז למטה זאגט רשי מפיח בקול, דער עולם קען אריינקוקן, איז רשי זאגט אפילו ס'איז לאונסו, די טבע טבע הדברים אבער ווען א מענטש מאכט א עיטוש דלמטה איז אז ס'הערט זיך, און אז ס'הערט זיך ווערט ער פארשעמט, איז אפילו ס'איז לאונסו אויב האט מען פון הימל אזוי צוגעפירט אז דו זאלסט דארפן מאכן א עיטוש דלמטה אינמיטן שמונה עשרה און דו ביסט געווארן פארשעמט איז דאס סימן רע. גייט אונז די גמרא ווייטער אלא רק ארק קשיא אונז האבן שוין פארענטפערט גיהוק און פיהוק אונז האבן שוין פארענטפערט עיטוש אבער וואס טוט זיך מיט רק רבי האט געשפיגן דא שטייט אז ס'איז כרק בפני המלך ענטפערט די גמרא רק ארק נמי לא קשיא ווייל נישט יעדע סארט רוק נישט יעדעס מאל מען שפייט האט עס די זעלבע הלכה אפשר כדרב יהודה דאמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט היה עומד בתפילה א מענטש שטייט און דאווענט שמונה עשרה ונזדמן לו רוק און ס'קומט אים צו שפייען איז מבליעו בטליתו ער זאל אריין שפייען אין זיין טלית ואם טלית נאה היא און אויב האט ער זייער א שיינע טלית וואס ער שוינט עס, ער איז חס אויף זיין טלית, מבליעו באפרקסותו, זאל ער עס אריין שפייען אין זיין סודר, אין זיין טיכל וואס ער האט ארום גענומען זיין האנט, זיין קאפ, און ווי רשי זאגט, רבי, מיט דעם פארשטייט מען זייער גוט, אז רבי דאך אויך, דער רבי'ס רק איז נישט געווען על גבי קרקע לויט די תירוץ, ס'איז געווען באפר, אז מ'וועט מדייק זיין רשי, רעדט רשי אז ער האט אריין, רבי האט אריין געשפרינגען אין זיין טיכל. פארוואס? וועגן רבי איז דאך אויך געווען אן עושר און האט זיכער געהאט א שיינעם טלית, האט אויך אפגעשוינט דעם טלית נאה וואס די גמרא זאגט ואם טלית נאה היא, מילא איז מבליעו באפרקסותו, און די ברייתא וואס זאגט אז מען זאל נישט, רעדט זיך ווען א מענטש שפייט אויפן קרקע, דאס איז עפעס מער, ס'איז עפעס אזוי ווי א בזיון פארן בית מדרש אפשר, ס'איז עפעס אפשר א בזיון אויף די ציבור וואס שטייט דא און דאווענט, על כל פנים, ס'איז עפעס מער כרק בפני המלך. פארציילט די גמרא א מעשה, רבינא הוה קאי אחורי דרב אשי איז געשטאנען אונטער רב אשי, נזדמן לו רוק. ס'איז אים געקומען צו שפייען פתקיה לאחוריה, האט ער זיך אויסגעדרייט און איז געשפיגן. אמר ליה, לא סבר לה מר להא דרב יהודה מבליעו באפרקסותו אין אנדערע ווערטער אז נאר באפרקסותו נאר אין דיין טיכל מעגסטו אריינשפייען, און ווי די אחרונים זאגן דא אז רב אשי איז אויך געווען א גרויסער עושר האט ער זיכער אויך געהאט א טלית נאה, וועגן דעם האט ער אים נישט געפרעגט אויפן טלית נאה האט ער נאר געפרעגט אויפן סודר, איי געס די סודר איז געווען מער אזא דיספאוזעבל זאך וואס מען האט גרינגער געוואשן, עס איז נישט געווען אזוי ווי דער שיינער אנצוג וואס א מענטש איז חס. לכאורה ביסט דאך א רק בפני המלך, אמר ליה אנא אנינא דעתאי, איך בין א איסטענעס און איך קען נישט גיין מיט קיין אנגעשפיגענע בגדים, אין אנדערע ווערטער מען זעט ווי זאכן האבן זיך געטוישט, וואס זאכן וואס איז נאך געווען נארמאל אין די צייט פון די ברייתא אז א מענטש זאל אריין שפייען אין זיין אין זיין בגד האט זיך געקענט טוישן בהמשך הזמן, אז איך בין אנינא דעת און איך קען נישט אריין שפייען, און די להלכה ווערט זייער שטארק אנגענומען די צייט. און די פוסקים זאגט אז א מענטש מעג שפייען אויב ער דרייט זיך טאקע אויס, טאקע ווייל היינט זעמיר אלע אניני דעת, און אויב ער קען זיך נישט אויסדרייען זאל ער שפייען לצדדיו, און אפילו אויב ער קען נישט שפייען לצדדיו קען ער אפילו שפייען פארנט, ווייל א מענטש זאל בלייבן מיט זיין שפייעכץ איז איז א פראבלעמאטישע זאך און על פי הלכה לאזט מען אים יא שפייען. למעשה איז דא וואס לערנען אז יעצט ענטפערט די גמרא א צווייטע תירוץ, דאס וואס די גמרא זאגט איז מחדש אז אניני דעת מעגן שפייען לאחוריו איז יעצט א תירוץ אויף רבי'ס הנהגה, איך דארף שוין נישט זאגן אז רבי האט אריין געשפיגן באפרקסותו, מען קען זאגן אז רבי האט געטון וואס רב אשי האט געטון, און ער איז יא געווען א רק על גבי קרקע, אזוי ווי אונז האמיר געזען אין רש"י אין די הוה אמינא, אז אין די מסקנא קען מען אויך בלייבן ער איז געווען א רק על גבי קרקע. זאגט די הייליגע גמרא, המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה, און מ'זעט די גמרא איז איז די ברייתא איז. מדקדק אויף א מענטש אז ער זאל נישט לאזן זיין קול הערן ביים דאווענען, אמר רב הונא לא שנו אלא שיכול לכוון את לבו, ער קען מכוון זיין בלחש, אבל אין יכול לכוון את לבו בלחש, ס'דא א מענטש וואס אויב גייט ער דאווענען שטיל און ער גייט נישט משמיע זיין קולו בשמונה עשרה גייט ער נישט קענען מכוון זיין, איז מותר ווייל די כוונת התפילה איז וויכטיג, והני מילי ביחיד, דאס ווען א מענטש דאווענט ביחידות, אבל בציבור אתי למיטרד ציבורא. גייט ער צושטערן דעם ציבור, דו קענסט נישט זיין קיין פרומער אויף יענעמ'ס חשבון, און שטרענג דיך אן, זאלסט יא האבן כוונה, אבער דו קענסט נישט דא גיין צושטערן א גאנצע בית מדרש דאווענען, להלכה טאקע ווערט געברענגט אז א מענטש אליינס זאל זיך קענען הערן, כדי זאל העלפן פאר זיין כוונה, אבער זאל זיין גענוג שטיל אז די חבר זאל נישט הערן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, רב אבא, הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה, דהוה קא בעי למיסק לארעא דישראל רבי אבא איז געווען א תלמיד פון רב יהודה און ער האט זייער שטארק געוואלט ארויפגיין אויף ארץ ישראל האט ער זיך באהאלטן פון זיין רבי ווייל זיין רבי האט נישט געלאזט ארויפגיין פון בבל אויף ארץ ישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה איז עובר אויף א עשה ווייל ס'איז דא א גזירת גלות א סאטמארע גמרא דער רבי ברענגט די גמרא אין מאמר שלש שבועות ממש די ערשטע שטיקל שנאמר איז דא א פסוק בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם השם אז ס'דא א גזירת גלות אז מ'דארף זיין אין בבל אז מ'דארף זיין אין בבל איז האסטו נישט קיין רעכט ארויף צו גיין קיין ארץ ישראל, דאס איז געווען שיטת רב יהודה, רב אבא, רב אבא האט נישט געוואלט פאלגן, מסתם האט ער זיך געקריגט מיט זיין רעבין, ער האט געהאלטן אנדערש, אבער קיין מחוצף האט ער נישט געוואלט זיין, ער האט נישט געוואלט דארפן עובר זיין בפירוש אויף דברי רבו, האט ער זיך ארויס געדרייט, דער רבי זעט מיך נישט, איך זעה נישט דעם רעבין, שלום על ישראל. אמר, האט רב אבא געזאגט איזיל ואשמע מיניה מילתא מבית וועדא, והדר אפיק ק, לאמיך גיין אביסל זיך אונטערהערן וואס מען זאגט אין בית מדרש, וואס דער רבי זאגט אין בית מדרש, וועל איך קענען גיין קיין ארץ ישראל, ס'דא וואס זאגן אז ס'איז געווען אן ענין פון פון אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, נישט געוואלט אוועקגיין פון זיין רעבין אן הערן א דבר הלכה. אזל איז ער געגאנגען און זיך אונטערגעהערט אינדרויסן פון בית מדרש אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרב יהודה האט געהערט ווי ווי א פארלערנער וואס פלעגט פארלערנען בריית'עס פאר רב יהודה האט ער פארגעלערנט אזוי, היה עומד בתפילה, א מענטש איז געשטאנען און געדאווענט, ונתעטש עס איז אים און ס'איז אים געקומען א עיטוש דלמטה און פארשטייט זיך מ'רעדט דא באונס איז ממתין זאל ער צוווארטן עד שיכלה הרוח ביז די גערוך גייט אוועק און נאכדעם איז וחוזר ומתפלל נאכן וחוזר ומתפלל נאכן קען ער גיין ווייטער דאווענען און ער דאווענט ווייטער דארט ווי ער האט געהאלטן ביז יעצט איכא דאמרי היה עומד בתפילה ביקש להתעטש איז מרחיק לאחוריו ד' אמות חזל געבן אים א רעכט אוועקצוגיין ד' אמות פון מקום ווי ער איז געשטאנען און געדאווענט, אין אנדערע ווערטער ער זאל מחשיב זיין די פלאץ וואו ער האט געדאווענט און נישט דארט זאל ער מתעטש זיין ומתעטש און נאכן וואס ער איז ד' אמות אוועק זאל ער דארטן מתעטש זיין וממתין, ער זאל ווארטן אויף יענע פלאץ עד שיכלה הרוח ביז די ריח גייט אוועק און נאכן גייט ער צוריק צו זיין פריערדיגע פלאץ און נאכדעם וחוזר, דאס מיינט וחוזר, ער גייט צוריק צו זיין פריערדיגע פלאץ אל המקום אשר עמד שם, די פלאץ ווי ער האט זיך געשטעלט דאווענען ומתפלל ער דאווענט, איז ואומר, איז סיי רש"י סיי תוספות זאגן אז די ואומר איז אינמיטן שמונה עשרה, אינמיטן שמונה עשרה אויב האט ער געדארפט דורכגיין די פראצעדור פון ד' אמות אהין און ד' אמות צוריק, איז זאגט תוספות אז ער האט שוין סיי ווי מפסיק געווען, געבן אים חזל א רעכט אריינצוריקן דארט א תפלה, און ער זאגט רבונו של עולם יצרתנו, נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו ובאחריתנו רימה ותולעה און מילא ער רעדט זיך אזוי ווי אפ ער איז מקבל אויף זיך די בושה אז ער געדארפט צוקומען צו אזא זאך ומתחיל ממקום שפסק און ער גייט ווייטער ווי ער האט דארט געהאלטן אמר האט זיך רבי אבא וואס שטייט דארטן ביים פענסטער פון בית מדרש און הערט זיך אונטער האט ער זיך אנגערופן אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה, אויב וואלט איך נאר געהערט די הלכה, דיי, ווייל יעדע הלכה פון די הייליגע אמוראים איז געווען מורא'דיג חביב. תנו רבנן די רבנן געלערנט, היה ישן בטליתו, א מענטש איז געשלאפן איינגעוויקלט אין זיין דאכענע, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה, ס'איז צען בעלאו זיראו, ממש א, ס'איז סכנת נפשות, ער קען נישט ארויסשטעקן זיין קאפ פון די גרויס, פון גרויס קעלט, אבער ער דארף ליינען קריאת שמע, איז חוצץ בטליתו על צווארו וקורא קריאת שמע. ס'זעט אויס פון די אחרונים, איז דא הלכה אז ס'טאר נישט זיין עינו רואה את הערווה? איז לאמיר עס אביסל צונעמען אויף וויפיל ס'איז מיר אויסגעקומען נאכצוגיין, ס'איז דא א דין אז א מענטש טאר נישט לא יראה בך ערות דבר, אז א מענטש טאר נישט דאווענען ווען זיין ערווה איז אויפגעדעקט, דא רעדט מען נישט זיין ערווה איז אויפגעדעקט ווייל ס'איז דאך דא א דאכענע, א מענטש איז אונטער א דאכענע הייסט נישט זיין ערווה אויפגעדעקט, אבער ס'איז נאך אלץ עינו רואה את הערווה, און ווי די חזון איש זאגט, ס'איז דא צוויי דינים אין עינו רואה את הערווה, עינו רואה את הערווה מיינט ווען איך קען פיזיש זען, מיין ערווה, דאס איז אויך א פראבלעם פון יראה בך ערות דבר, אין אנדערע פעלער אפילו ווען איך בין אין א דאכענע, איז אזוי ווי ס'איז דא א זאך וואס הייסט לבו רואה את הערווה, אז די לב איז עקספאוזט צו די ערווה, הגם די לב האט נישט קיין פאקטישע עיניים, ער קען נישט פאקטיש זעהן, אבער ס'איז דא דא א עקספאזישאן פונעם לב צו די צו די ערווה, איז די זעלבע זאך לגבי די עיניים, אפילו איך קוק נישט, אפילו איך זעה נישט, ווייל מכלומר'שט איז מיין ערווה פארדעקט, אבער ס'איז נאכאלץ אין די זעלבע אין די זעלבע פלאץ אזוי ווי די לב איז איז אין זעלבן פלאץ פון ערווה ס'איז דא אין אנדערע ווערטער ס'איז דא א ראיה פונעם לב ביזן ערווה אפילו איך איך קוק נישט און נאך אלץ די בקיצור ביי די עיניים איז אויך דא די דין פון לבו רואה את הערווה אפילו איך זעה נישט פיזיש די ערווה ממילא אין אזא פאל דארף איך ממש ס'איז נישט גענוג איך דעק מיך צו עס דארף זיין ממש אזוי ווי איך דארף עס צודריקן דאס מיינט חוצץ בטליתו על צווארו, איך גיי דא, איך דארף דא נעמען דעם דאכענע, צודריקן ביי מיין האלז, איך דארף מאכן עפעס ממש א מעשה וואס זאל מפסיק זיין, א מעשה א מפסיק, א בגד א מפסיק צווישן אויגן און די ערווה, דאס איז בערך די שמועס אין די אחרונים דא, וקורא קריאת שמע, נאכדעם קען ער ליינען קריאת שמע, ויש אומרים על ליבו אז ס'איז נישט גענוג אז ס'איז דא א הפסק צווישן די אויגן און די ערווה נאר ס'דארף זיין צווישן די הארץ און די ערווה און דעמאלטס איז שוין אוודאי דא אויך די הפסק פונעם עין, די לב איז דאך דא, איז איך מאך אונטערן לב א הפסק איז שוין דא אטאמאטיש א הפסק צווישן דעם עין, און אוודאי רעדט מען דא ווען דער מענטש איז דאך למעשה צוגעדעקט, איז דאך אונטער א דאכענע, ממילא זיין ערווה איז נישט עקספאוזד. תנא קמא הרי לבו רואה את הערווה, איז און פון דעם וואס איז פשט אז ער זאגט אז ס'איז גענוג חוצץ בטליתו על צווארו, און די ראשונים זאגן שוין אז פון דעם וואס די גמרא פרעגט אזוי שטארק הרי לבו רואה את הערווה זעט מען אז אין הלכה בלייבט, און אזוי פסק'נט מען אז ס'טאר נישט זיין לבו רואה את הערווה, אויף דעם ענטפערט די גמרא קסבר לבו רואה את הערווה מותר, א יענע תנא לערנט אז מ'דארף נאר מפסיק זיין צווישן אויגן און ערווה און נישט צווישן לב און ערווה, אמר רב הונא אמר רבי יוחנן היה מהלך במבואות המטונפות א מענטש איז געגאנגען במבואות המטונפות, מבואות המטונפות מיינט געסלעך ווי צואה איז מצוי, און עס איז אנגעקומען די זמן קרישמע און ער האט מורא ער גייט פארפאסן די זמן קרישמע, איז מניח ידו על פיו, ער לייגט זיין האנט אויף זיין מויל וואס זאל אזוי ווי מפסיק זיין צווישן די מענטש, צווישן זיינע דיבורים און די צואה, וקורא קרישמע קען ליינען קרישמע, ווי איך פארשטיי איז צוויי זאכן, איינס די פראבלעם איז ווען ס'איז בד' אמותיו, יא, במבואות המטונפות דאס איז דא פון דערווייטענס, שטערט מיך נישט. די פראבלעם איז פון והיה מחניך קדוש אז אין מיין ד' אמות זאל נישט זיין קיין צואה, צוויי איך פארשטיי קיין ריח איז שוין נישט דא, ווייל ווען ס'איז דא א ריח גייט נישט העלפן קיין מחיצות מיט די יד. אמר רב חסדא האלקים איך שווער אם אמרה לי רבי יוחנן בפומיה אפילו ווען איך הער עס פון רבי יוחנן אליין נישט נאר פון רב הונא וואס האט עס נאכגעזאגט פון רבי יוחנן לא צייתנא ליה וואלט איך אים נישט אויסגעהערט. איקא דאמרי אז די מעשה איז געגאנגען אנדערש אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי היה מהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו וקורא קרישמע, און אויף דעם איז געווען אמר ליה רב חיסדא, אויף דעם האט רב חיסדא געזאגט האלקים איך שווער אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי איז בפומיה אז מען קען יוצא זיין קרישמע אפילו במבואות המטונפות מיט דעם וואס איך לייג א הפסק אויפן מויל איז לא צייתנא ליה וואלט איך איהם נישט אויסגעהערט. האמיר דא א מחלוקת צווישן רב חיסדא און אן אנדערן מאן דאמר צו במבואות המטונפות קען איך ליינען קרישמע דורך דעם וואס איך לייג מיין האנט אויף די מויל. פרעגט יעצט די גמרא, מי אמר רב הונא הכי? לויט די ערשטע גירסא אז רב הונא איז דער מאן דאמר, קען דען זיין אז רב הונא האט געזאגט אזא הלכה? והאמר רב הונא, רב הונא האט דאך געזאגט א תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטינופת, ער טאר אפילו נישט שטיין אויף א פלאץ וואס איז א מקום הטינופת, פארוואס? לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה, דא זעט מען נאך א סימן. אונז האבן שוין געטראפן פארשידענע סימנים וואס מיינט א תלמיד חכם, יא? היינט מאכט מען פאר יעדן וואס לערנט א בלאט גמרא מאכט מען א ריזיגע צעטל אז ער איז א גרויסע תלמיד חכם, באט אין די גמרא שטייט אז וואס מיינט א תלמיד חכם, איינער וואס גייט נישט קיין ד' אמות בלי הרהור תורה, סא זאל מען וויסן אביסל וואס מיינט א עכטע תלמיד חכם, איז שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה, מען האט אמאל געפרעגט רבי חיים קניבסקי וואס איז שווערער, נישט צו גיין קיין ד' אמות אן קיין תורה אדער נישט צו מהרהר זיין במבואות המטונפות, ער זאגט נישט צו מהרהר זיין במבואות המטונפות, דאס ער זאל נישט מפסיק זיין פון תורה דאס איז געווען א פשוט זאך, אז ער גייט אריין בית הכסא אז די קאפ זאל קענען מפסיק זיין פון תורה דאס איז געווען א שווערע זאך, איז לכאורה האבן דאך ממש א קשיא אויב רב הונא זאגט אז איך טאר אפילו נישט זיין אין א מבואות המטונפות ווייל פאטענטשעלי וועל איך מהרהר זיין בדברי תורה, וועסטו מיר גיין זאגן, און דארט רעדט מען פון הרהור, איז וועסטו מיר גיין זאגן אז גיין ארויס זאגן דיבורים מעג איך יא? מאכט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע תירוץ לא קשיא כאן בעומד כאן במהלך אז ווען א מענטש איז א עומד אין צימער איז מסתם ווי די רשב"א לערנט די דין דא איז והיה מחניך קדוש ס'זאל נישט זיין קיין צואה מיין מחנה וואס מיינט מיין מחנה מיין מחנה מיינט מיין ד' אמות וויאזוי ווערט עס מיין ד' אמות אויב איך בין א עומד איז דא א דין איז דא א דין פון ד' אמות אבער ווען איך בין א הולך איז עס נישט מיין ד' אמות ס'איז נישטא די גאנצע דין והיה מחניך קדוש און ווילאנג ס'איז נישטא קיין גערוך פון צואה קען איך דורך גיין און דאס איז די קולא פון רב הונא אז מהלך במבואות המטונפות קען איך יא ליינען קריאת שמע אבער ווען דער תלמיד חכם איז א עומד קומט צוריק דעם דין פון והיה מחניך קדוש אז ס'איז זיין מחנה. פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי יעצט גייט מען לויט די לויט די. ערשטע גערסא אז רב הונא האט דאס נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, גייט מען יעצט טשעלענדזשן צו קען דען רבי יוחנן אזוי לערנען? והאמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן נאכגעזאגט פון רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ און מבית הכסא, מענטש טאר נישט טראכטן אין לערנען אין א בית המרחץ אדער אין א בית הכסא, בית המרחץ איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען, אדער ווייל מענטשן גייען דארט נאקעט, דאס איז נישט קיין פלאץ ווי מען קען מהרהר זיין בדברי תורה, אדער אז א בית המרחץ איז אויך א מקום מזוהם, ממילא האט עס א דין ווי מבואות המטונפות, און בית כסא איז דאך פשוט ווייל עס איז א פלאץ פון צואה. כי תימא הכא נמי וועסטו וועלן זאגן כאן בעומד כאן במהלך איך קען דאך מאכן דעם זעלבן חילוק אין א בית המרחץ בית הכסא בין איך א עומד און דא ווי איך האב דעם היתר פון רב הונא בין איך א מהלך איני איך וועל דיר ווייזן אז ס'איז נישט אזוי והא רבי אבהו ס'איז געווען אזא אינטערעסאנטע מעשה מ'דארף אביסל צולייגן קאפ רבי אבהו הוה קא אזיל בתריה דרבי יוחנן און ער איז נאכגעגאנגען רבי יוחנן והוה קא קרי קרישמע און ער האט געליינט קרישמע ס'איז שוין געווען סוף זמן קרישמע געדארפט אריינכאפן כי מטא במבואות המטונפות איז אישתיק איז רבי אבהו שטיל געווארן און ער האט געווארט ביז מ'גייט דורך די מבואות המטונפות און נאכדעם האט ער ווייטער געליינט אמר ליה רבי יוחנן להיכן אהדר ווי האט רבי אבהו געפרעגט פון רבי יוחנן יעצט אז כ'האב מפסיק געווען אינמיטן קרישמע ווי זאל איך אנהייבן דארף איך יעצט אנהייבן גאנץ קרישמע נאכאמאל אדער קען איך אנהייבן ממקום שפסק אמר ליה האט ער אים געענטפערט אם שהית כדי לגמור את כולה אויב ביסטו געווען גענוג לאנג אין די מבואות המטונפות איז געווען גענוג א לאנגע וועג אז דיין הפסק איז געווען אזוי לאנג ווי ס'נעמט צו ענדיגן גאנץ קרישמע, חוזר לראש דארף מען אנהייבן פון אנהייב אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט אויבן אז ווען איך בין מפסיק ווען ס'איז כדי לגמור את כולה איז דא א הלכה אז חוזר לראש סאו לכאורה וואס איז די ראיה מ'דארף דא צולייגן אפאר ווערטער סך הכל איז רבי אבהו געווען דער וואס האט מפסיק געווען יא? און רבי יוחנן ער פרעגט זיי ער פרעגט רבי יוחנן אויב האב איך מפסיק געווען פון ווי זאל איך צוריק אנהייבן, און ר' יוחנן איז זיך מייחס צום פאקט אז ער האט מפסיק געווען, און זאגט ער אויב ס'איז געווען גענוג א לאנגע הפסק, אויב ס'איז געווען גענוג א לאנגע הפסק דארפסטו נאכאמאל אנהויבן, ווי שטייט דא אז ר' יוחנן איז געווען דער וואס האט פערפעטשועיט אז דער רבי אבהו זאל מפסיק זיין? סאו לייגט צו תוספות און אנדערע ראשונים א מורא'דיגע וויכטיגע קנייטש, אז ס'דא א גמרא אין ראש השנה וואס ר' יוחנן לערנט, וואס דארט לויט די חשבון דארט קומט אויס אזוי, דווקא במקום וואס איך מוז מפסיק זיין, הייסט די הפסק א הפסק, אז אויב אויב ס'איז שהה בכדי לגמור את כולה, דעמאלט איז חוזר לראש, אויב א מענטש איז מפסיק מרצונו, נישט ווייל ער האט געמוזט, נישט ווייל ער האט געהאט א הלכה'דיגע הפסק ווייל ער איז געווען געבינדן מפסיק, נאר ווייל ער האט גראדע מפסיק געווען, אויב האט ער נישט געמוזט, איז הייסט די הפסק נישט קיין הפסק? אז רבי יוחנן זאגט אז דא איז דא א דין פון חוזר לראש אויב ס'איז שהה בכדי לגמור את כולה פשט איז רבי יוחנן לערנט אז דאס איז געווען א הפסק וואס ער האט געמוזט טון אז ער לערנט אז ס'איז געווען א הפסק וואס ער האט געמוזט טון אז אפילו במהלך איז נאך אלץ דא די דין אז במבואות המטונפות קען א מענטש נישט ליינען קרישמע און ער מוז מפסיק זיין און אז ער מוז מפסיק זיין האט דאך אפגעפרעגט אונזער רבי יוחנן וואס זאגט אז מ'מעג יא ליינען קרישמע ווען מ'לייגט די האנט. ענטפערט די גמרא זייער א פשוטע תירוץ, הכי קאמר ליה לדידי לא סבירא לי, בעצם איך, איך לערן, איך דינג זיך מיט דיר מיט צוויי זאכן, איינס איך דינג זיך מיט דיר אז מען דארף נישט מפסיק זיין, און איינמאל מען דארף נישט מפסיק זיין איז דיין הפסק קיין הפסק נישט, אבער דו לערנסט דאך נישט ווי מיר, דו לערנסט דאך אז מען דארף יא מפסיק זיין, גיי איך פסק'נען לשיטתך און זאגן אז אויב דו לערנסט אז מען דארף מפסיק זיין איז במקום וואס ס'איז דא א חיוב הפסק איז דא א דין אז חוזר לראש אם שהה בכדי לגמור את כולה? זאגט די הייליגע גמרא תניא כוותיה דרב הונא תניא כוותיה דרב חסדא מען גייט יעצט ברענגען צוויי ברייתות תניא כוותיה דרב הונא אז מען מעג יא המהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו ויקרא קרישמע מען מעג תניא כוותיה דרב חסדא מען מעג נישט היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא קרישמע מען מעג נישט ליינען קרישמע ולא עוד אלא שאם היה קורא ובא פוסק איז דא א חיוב צו מפסיק זיין לא פסק אויב האט ער נישט מפסיק געווען ער ליינט ווייטער קרישמע שלא לפי די הלכות אין א א שמוציג פלאץ, מאי, וואס איז דעמאלטס? אמר רבי מיאשה בר בריה דרבי יהושע בן לוי, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, ער טוט מצוות באט ס'איז לא טובים, ער פאלגט דעם אייבערשטן און ס'איז לא יחיו בהם, ער נעמט גארנישט ארויס דערפון, ס'איז גאר א עבירה, רב אסי אמר הוי, וויי איז פאר די וואס מושכי העון, זיי שלעפן אויף זיך ארויף עבירות בחבלי השוא, רש"י זאגט בחבלי השוא מיינט מיט דינע שטריק, ער זאגט דא א דיבור בעלמא, ער ליינט קרישמע און ער ווערט נענש תוספות לערנט אז מען מיינט פאר גארנישט בחבלי השוא מיינט די האסט נישט קיין חיוב צו ליינען קרישמע ליין נישט קרישמע פאר גארנישט און פאר גארנישט גייסטו דא טון א עבירה רב אדא בר אהבה אמר מהכא דבר השם בזה אז ווען א מענטש ליינט קרישמע אדער זאגט א דבר שבקדושה אויף נישט א ריינע פלאץ פארשעמט ער דעם דבר השם ואם פסק א מענטש איז יא מפסיק מה שכרו אמר רבי אבהו עליו הכתוב אומר ובדבר הזה תאריכו ימים א מענטש פירט זיך בקדושה ער איז מקפיד אויף והיה מחניך קדוש ער איז מקפיד אויף ולא יראה בך ערות דבר ער דאווענט נאר מיט א גוף נקי און אויף א ריין פלאץ איז מען זוכה צו אריכות ימים, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.